ברוך השם, מסכת קידושין, דף עיין ח, עמוד ב', די צווייטע משנה. זאגט די משנה, מי שנתן רשות לשלוחו, איינער האט געגעבן רשות צו זיין שליח לקדש את בתו, זיין טאכטער איז געווען א קטנה אדער א נערה, האט דער טאטע די רעכט איר מקדש זיין, און ער קען אויך מאכן א שליח. האט ער געגעבן רשות צו שליח מ'זאל איר מקדש זיין, והלך הוא וקידשה, נאכער איז געגאנגען דער טאטע און ער האט איר מקדש געווען. איז דער דין אזוי, אם שלו קדמו, אויב די קידושין פון טאטן איז געווען פריער, פארן שליח, קידושיו קידושין. איז די קידושין פון טאטן קידושין ווייל ער האט דאך מיט דעם אויך מבטל געווען די שליחות ואם של שלוחו קדמו, אויב די שליח האט מקדש געווען איידער ער האט מקדש געווען קומט דאך אויס ווען ער מאכט אויס שליחות איז זי דאך שוין געווען דעמאלט מקודשת איז דעמאלט די דין. קידושיו קידושין, די שליח די קידושין פון דעם שליח זענען קידושין, ואם אינו ידוע, אויב איך ווייס נישט ווער ס'האט פריער מקדש געווען, איז אז זי וויל חתונה האבן צו א דריטן, שניהם נותנים גט. גיבן ביידע א גט, איך ווייס נישט וועמענס קידושין ס'איז קידושין, צי דעם טאטנס קידושין צי דעם שליח'ס, ואם רצו אז די צוויי קומען דורך צווישן זיך, אחד נותן גט ואחד כונס, איינער גיט א גט קומט דער צווייטער נעמען. וכן דער זעלבער דין איז האישה, די פרוי ווען זי איז א בוגרת האט זי דער רעכט זיך מקדש צו זיין און אויך קען זי מאכן א שליח, שנתנה רשות לשלוחה לקדשה, זי האט געגעבן רשות צו איר שליח ער זאל איר מקדש זיין, והלכה וקידשה את עצמה, און זי איז געגאנגען זי האט זיך אליין מקדש געווען. איז אויך דער זעלבער דין, אם שלה קדמו, אויב זי האט זיך גענומען קידושין פאר דעם שליח, קידושיה קידושין, איז אירע קידושין קידושין, ווייל מיט דעם האט זי מבטל געווען די שליחות, ואם של שלוחה קדמו, אויב די קידושין פון שליח איז געווען פרירער, קידושיו קידושין, זענען די קידושין פון דעם שליח קידושין. ואם אינן יודעין אז מען ווייסט נישט צי זי האט פריער גענומען די קידושין צי דער שליח האט פריער גענומען פאר איר קידושין, און יעדער איינער זאגט ער וויל איר האבען פאר א פרוי, די ביז מין איז עס די דין שניהם נותנים לה גט ביידע גיבען איר א גט און דעמאלט קען זי חתונה האבען צו א דריטען, ואם רצו אז זיי ווילען אחד נותן לה גט איינער גיט איר א גט ואחד כונס, און איינער נעמט איר פאר א פרוי. רש"י, אם שלו קדמו קדושיו קידושין, דבטליה, דער טאטע האט מבטל געווען לשליחותא דשליח, די שליחות פון שליח, ואם אינו ידוע אין ידוע איזה קודם, כ'ווייס נישט ווער ס'איז פריער, שניהם נותנים גט, ביידע גיבן א גט, אם באת לינשא לאחר, זי וויל ווערן מקודש צו א דריטן. אין דער משנה איז געווען צוויי פאלן, איין פאל איז געווען אין דער משנה ווען דער טאטע האט געמאכט א שליח און דער טאטע האט איר אליין מקדש געווען, און דער צווייטער פאל איז ווען זי איז א בוגרת זי האט געמאכט א שליח און זי האט זיך אליין מקדש געווען. וצריכא, די משנה דארף מען דערציילן ביידע פאלן. דאי אשמעינן גבי דידיה, די משנה זאל מען נאר דערמאנען דעם ערשטן פאל ווען דער פאטער, וואלט איך געזאגט אזוי, דעריבער זאגן מיר אז אויב דער טאטע האט פריער גענומען די קידושין זענען די קידושין פון טאטן קידושין משום דגברא קים ליה ביוחסין, דער טאטע ווייסט. ווער עס איז מער מיוחס ממילא ער האט געפינען א מאן וועלכער איז א מיוחס האט ער אריין געכאפט און ער האט איר מקדש געווען און ער האט מבטל געווען די שליחות אבל איתתא אבער א פרוי דלא קים לה ביוחסין זי ווייסט דאך נישט ווער עס איז מיוחס אימא וואלט איך געוואלט מיינען אפילו אין אזיין פאל. ווען זי האט גענומען די קידושין איידער די שליח האט איר מקדש געווען, וואלט איך אויך געוואלט מיינען לא ניהוו קידושיה קידושין, די קידושין זענען נישט קיין קידושין, פארוואס זי האט מקדש געווען ווי מען זאגט אויף א נישט אויף זיכער, זי וועט זען, עט די די וועט שפעטער אפטשעקן. זענען די די קידושין פון דעם שליח מער א מיוחס'דיגע, דעמאלט וויל זי נישט די קידושין, דעמאלט אויב איר איז מער מיוחס וויל זי אירע, דעריבער וואלט איך געוואלט מיינען אפילו אין אזיין פאל ווען זי האט פריער מקדש געווען זיך פארן שליח, זאלן די קידושין נישט זיין קיין קידושין, אימא לא ניהוו קידושיה קידושין, דארף מען דערציילן, אז ביי איר זאג איך אויכעט אז אויב זי האט זיך מקדש געווען איידער דער שליח האט זיך מקדש געווען זענען אירע קידושין קידושין ואי אשמעינן גבי דידה, ווען ס'זאל ווען שטיין נאר דער צווייטער פאל אז אויב זי האט זיך מקדש געווען איידער דער שליח איר האט ער מקדש געווען איז אירע קידושין קידושין, וואלט איך געזאגט אזוי, משום דאיתתא דייקא ומינסבא, א פרוי ווען זי דארף נעמען פאר זיך א מאן טוט זי אויפפאסן און אז זי האט געפונען אזעלכע וואס געפעלט איר, וויל זי זיכער אז ער זאל זיין איר מאן, און זי האט מבטל געווען די שליחות, אבל איהו, ווען דער טאטע גייט מקדש זיין זיין טאכטער, אימא וואלט איך געוואלט מיינען לא איכפת ליה, שארט אים נישט. ממילא וואלט איך געוואלט מיינען אזוי אז דעריבער איז געגאנגען דער טאטע און ער האט איר מקדש געווען, ווייל דער טאטע טראכט, אפשר וועט דער שליח נישט טרעפן פאר וועמען איר מקדש זיין, און דא טרעפט ער איינעם, איז ער מקדש, נישט פאר זיכערע זאך. דעריבער וואלט איך געוואלט מיינען, אפילו דעמאלט ווען דער טאטע האט מקדש געווען פאר דעם שליח, וואלט איך געוואלט מיינען אז ס'איז נישט מבטל די שליחות. צריכא דארף מען דערציילן אז אז דער טאטע האט מקדש געווען די טאכטער זיינע, איידער דער שליח האט איר מקדש געווען, האט דער טאטע מבטל געווען די שליחות. איתמר, מיר האבן געלערנט דא איז דאך א קטנה, און די זעלבע זאך א נערה, א קטנה איז ווען זי איז אלט צוועלף יאר מיט א טאג, און זי ברענגט סימני נערות. שתי שערות, ביז דעמאלט איז א קטנה א נערה איז זי זעקס חדשים נאכדעם א קטנה א נערה האט דער טאטע רעכט איר מקדש צו זיין, אבער נאכדעם אז ס'איז דורכגעגאנגען די זעקס חדשים נאכדעם וואס זי איז געווארן א נערה הייסט זי שוין א בוגרת קען איר דער טאטע מער ניט מקדש זיין האט מיר געלערנט קידשה אביה בדרך. דער טאטע איז געווען אויפן וועג האט ער מקדש געווען די טאכטער וקידשה עצמה בעיר, אין דעם זעלבן טאג האט זי גענומען קידושין אין שטאט, והרי היא בוגרת, מען האט בודק געווען צו וויסן צו ז'איז ארויסגעגאנגען פון רשות אב. אז אי ווי צו די קידושין אירע זענען קידושין, זעען מיר אז ס'איז א בוגרת. וואס זשע מ'האט דא א ספק צו איך ווייס די טאטע האט פריער און זי שפעטער. נאר די שאלה איז מיר, קען זיין אז דעמאלט ווען די טאטע האט גענומען פאר איר קידושין, דעמאלט איז זי שוין געוועזן א בוגרת, און אויב זי איז דעמאלט שוין געווען א בוגרת, איז דאך אין טאטענ'ס קידושין נישט קיין קידושין. און אויב דעמאלט איז זי געוועזן א נערה איז שוין געווען א מקודשת איז ווי איז דער דין? רב אמר רב זאגט הרי היא בוגרת לפנינו זי איז דאך יעצט א בוגרת איז אירע קידושין קידושין און טאטענס קידושין זענען נישט קיין קידושין און שמואל אמר, און שמואל זאגט, חיישינן לקידושי שניהם, ס'איז מיר א ספק, קען זיין אין טאטנ'ס קידושין איז קידושין, אז דעמאלט איז זי געווען א נערה, און עס קען זיין אז ווען דער טאטע האט איר מקדש געווען איז זי געוועזן שוין א בוגרת, דעמאלט איז אין טאטנ'ס קידושין נישט קיין קידושין נאר אירע, איז אויך דאס א ספק קידושין. תוספות פרעגט דא איינפאך. וואס דארף מען זיך קריגן? דער טאטע האט איר מקדש געווען, און זי האט זיך מקדש געווען. איך קען דאך זאגן, דער טאטע אליין האט איר מקדש געווען, און יעצט גיב איך א קוק אז ס'איז א בוגרת. יעצט זע איך ס'איז א בוגרת, וויל איך וויסן צו טאטנ'ס קידושין איז קידושין, לויט רב'ן וועל איך זאגן זי איז יעצט דאך א בוגרת. נעם איך אן אז זי איז פריער אויך געווען א בוגרת און לויט שמואל'ן איז א ספק זאגט תוספות אין אזא פאל וועט נישט זיין קיין מחלוקת אין אזא פאל וועט שמואל אויך זאגן אז אוודאי אינה מקודשת פארוואס יעדע פרוי האט א חזקה חזקת פנויה. אז ס'איז מיר א ספק צו ס'איז געווארן קידושין צו ס'איז נישט געווארן קידושין, וועל איך שטעלן בחזקת פנויה, איז ממילא וועט שמואל אויך מודה זיין אז די קידושין וואס דער טאטע האט איר מקדש געווען איז נישט קיין קידושין, אבער אין דעם פאל אז ס'איז געווען צווייערליי קידושין אי דער טאטע אי זי, איז קיין חזקת פנויה איז דאך דא נישט דא, ווייל ממה נפשך, אדער דעם טאטנ'ס קידושין איז קידושין, און אויב דעם טאטנ'ס קידושין איז נישט קיין קידושין איז דאך אירע קידושין קידושין, דעמאלט זאגט שמואל, אז קיין חזקת פנויה האב איך ניט, זאגט שמואל אז ס'איז א ספק, פרעגט אבער די גמרא, אימת, ווען איז דאס געוועזן וואס דער טאטע האט איר מקדש געווען און זי האט זיך מקדש געווען, ווי רשי לערנט אפ פשט, קען אמאל זיין אז זאל ווערן א בוגרת איידער עס גייט דורך זעקס חדשים, קען זי אויך ווערן א בוגרת, ס'איז דא אויף דעם סימני בגרות, ווען רעדט זיך דאס? אילימא וועסטו וועלן זאגן אז דאס איז געוועזן בתוך שישה, ס'איז אין די זעקס חדשים וואס איז דא צווישן נערות לבגרות, ווייל מיר זאגן דאך צווישן נערות ביז בגרות איז דא זעקס חדשים, דאס הייסט אז נאכדעם וואס זי ברענגט סימני נערות זאמט זי זיך נישט זאל ווערן א בוגרת נאר זעקס חדשים, און אנדערע מאל קען זיין די סימני בגרות ביי איר פריער, רש"י זאגט וואס זענען די סימנים, רעדט זיך דאס אין די זעקס חדשים? וועלכע חזקה האט זי אין די זעקס חדשים? א חזקת נערה? בהא נימא רב, ביי דעם זאל רב זאגן הרי בוגרת לפנינו? אז זי איז א בוגרת פאר אונז, ווייל זי איז א בוגרת זאל איך זאגן אז זי איז פריער אויך געווען א בוגרת? השתא הוא דבגרה, קען דאך זיין אז יעצט איז זי געווארן א בוגרת ווייל זי האט דאך אין אמת'ן א חזקת נערה, נאר ס'פאסירט אמאל אז זי ווערט א בוגרת אין די זעקס חדשים, פארוואס איז ביי רב'ן א זיכערע זאך אז אויב יעצט איז זי א בוגרת איז זי פריער אויך געווען א בוגרת? פארוואס אפשר נאר יעצט איז א בוגרת, פריער נישט? אלא וועסטו וועלן זאגן דא רעדט זיך לאחר שישה, ס'איז שוין דורכגעגאנגען זעקס חדשים, און אויב ס'איז שוין דורכגעגאנגען זעקס חדשים איז דאך שוין א זיכערע זאך אז ס'איז א בוגרת, אויב אזוי, בהא נימא שמואל, דא זאל שמואל זאגן, חיישינן איך האב מורא לקידושי שניהם, פארוואס זאל איך מורא האבן פאר די קידושין פון טאטן, אז ס'איז שוין דורכגעגאנגען זעקס חדשים איז זי דאך שוין זיכער א בוגרת, והאמר שמואל שמואל האט דאך געזאגט אין בין נערות לבגרות, ס'איז נישט דא, זי זאמט זיך נישט פון דער צייט וואס זי איז געווארן א נערה ביז זי ווערט א בוגרת, אלא שישה חדשים בלבד, איז אויב ס'איז דורכגעגאנגען זעקס חדשים, איז דאך שוין זיכער א בוגרת, איז דאך זיכער וועמענס קידושין קידושין? אירע קידושין? וואס זשע זאגט שמואל, איך האב מורא פאר דעם טאטנס קידושין אויך? ענטפערט די גמרא, לא צריכא, דא רעדט זיך, דקדיש, דער טאטע האט איר מקדש געווען און זי האט זיך מקדש געווען, בההוא יומא, אין דעם טאג, דמשלים שישה, אין דעם טאג וואס עס ענדיגט זיך די זעקס חדשים, דער טאטע האט איר מקדש געווען אינדערפרי, און זי האט זיך מקדש געווען פארנאכט, איז אזוי, אין דעם טאג האט זי נישט קיין חזקת נערות, ווייל מיר ווייסן דאך אז אין דעם טאג דארף זי ווערן א בוגרת, רב אמר, רב זאגט, הרי היא בוגרת לפנינו, ס'איז דאך א בוגרת, מדהשתא בוגרת, זי איז יעצט א בוגרת, בצפרא נמי בוגרת, ווייל א גאנצן טאג איז דאך א פאקט דארף זי ווערן א בוגרת, נעמען מיר אן אינדערפרי. ושמואל אמר, און שמואל זאגט, השתא הוא דאייתי סימנים, קען זיין אז נאר יעצט איז זי געווארן א בוגרת, ס'איז נישט קיין זיכערע זאך, אויב איך זאל זאגן זיכער השתא דאייתי סימנים, וואלט דאך געדארפן זיין די קידושין פון טאטן קידושין, שמואל זאגט דאך חיישינן, שמואל זאגט ס'קען זיין אז יעצט איז זי געווארן א בוגרת, אינדערפרי איז זי נאך געוועזן א נערה. קומט אויס האבן מיר דא א מחלוקת פון רב מיט שמואל, רב זאגט ווען איך זעה א זאך אין א מצב נעמען מיר אן דעם זעלבע מצב וואס איז יעצט איז געווען פריער אויכעט, און שמואל זאגט ס'איז נישט קיין זיכערע זאך. פרעגט די גמרא ושמואל מאי שנא ממקווה, וואס איז דער דין אנדערש פון דין פון א מקווה? דתנן, מיר האבן געלערנט מקווה שנמדד, זונטאג האב איך אויסגעמאסטן א מקווה, און ס'איז געווען אין דער מקווה פֿערציק סאה, און איך האב א גאנצע וואך ביז פרייטאג האב איך געטובלט אין דער מקווה כלים, טמא'דיגע כלים, און כ'האב גענוצט די דיע כלים אויף טהרות, אויף תרומה, אויף אנדערע זאכן, איז די מקווה שנמדד, נאכער האב איך נאכאמאל געמאסטן ונמצא חסר און איך זעה די מקווה האט נישט דעם שיעור, דער שיעור פון א מקווה איז דאך פערציג סאה, זעה איך ס'איז נישטא קיין פערציג סאה. כל טהרות שנעשו על גביו למפרע, אלע טהרות וואס איז געווארן געמאכט אין די כלים וואס מ'האט געטובל'ט אין דער מקווה למפרע פאר פרייטאג, א גאנצע וואך בין ברשות היחיד, סיי דער ספק איז אין רשות היחיד, וואס דער דין איז דאך ספק טומאה ברשות היחיד איז טמא, כ'לערן אפ פון סוטה ונסתרה והיא נטמאה אז דורך סתירה כאטש ס'איז א ספק איז עס שוין טמא, בין ברשות הרבים, צי דער ספק איז אין רשות הרבים, וואס ספק טומאה ברשות הרבים איז דאך שטענדיג טהור, איז דא הא דער דין טמאות, ס'טמא. פארוואס? ספק טומאה ברשות הרבים איז טהור, אבער דא הא איז נישט קיין ספק, נאר דא הא אויב איך זע די מקווה פרייטאג פעלט, נעמען מיר אן אז ס'האט די גאנצע צייט געפעלט, זע איך דאך דא הא אז איך טוה אנהענגען די זאך אזוי ווי ווען איך געפין די זאך. פארוואס זשע זאגט דארטן שמואל אז ס'א ספק זאל איך דארט אזוי ווי ביי די מקווה זאג איך אויב יעצט פעלט איז פריער האט אויך געפעלט זאל מען אויך דארט זאגן אויב איך זע זי יעצט א בוגרת איז אינדערפרי אויך געוועזן א בוגרת. ענטפערט די גמרא, שאני התם, דארט איז א צווייטע זאך, דאיכא למימר, איך קען זאגן העמד טמא על חזקתו, ס'איז דאך דא א חזקה אויף טומאה, ווייל איידער דער טמא האט זיך גע'טובל'ט, איידער מ'האט גע'טובל'ט די כלים, זענען דאך זיכער געווען טמא, זאג איך, העמד טמא על חזקתו, ואימר זאג לא טבל. זאגט די גמרא, דו האסט דאך זיין חזקה, אדרבה, העמד מקווה על חזקתו, האסט דאך א פארקערטע חזקה, זונטאג כ'האב אויסגעמאסטן די מקווה איז געווען די שיעור, שטעל אויף די חזקה, ואימר לא חסר און זאג, שטעל אז פריער געווען און ווייטער געווען, און פון ווען אן פעלט עס? עס פעלט פון יעצט אן. ענטפערט די גמרא, הרי חסר לפניך, עס פעלט דאך יעצט, האב איך געלערנט פשט, ווייל עס פעלט יעצט, האט געפעלט די גאנצע צייט, פרעגט די גמרא, ס'דאך צוריק שווער אויף שמואל'ן, הכא נמי זאג דא אויכעט, הרי בוגרת לפניך, אויב יעצט ווען זי האט גענומען די קידושין איז א בוגרת, זאל איך אויך זאגן אז פריער איז זי געווען א בוגרת, זאגט די גמרא, השתא דבוגרת קען זיין יעצט איז זי געווארן א בוגרת. וואס איז דאס דער תירוץ? אויב אזוי זאג ביי מקווה אויכעט התם נמי השתא דחסר. זאגט די גמרא ס'איז נישט גלייך. התם דארטן. דער פאקט איז תרתי לריעותא. דארטן ביי מקווה איז דא צוויי חסרונות. איין חסרון איז דא אז די זאכן האבן דאך געהאט פאר דער טבילה חזקת טומאה. און אויכעט הרי חסר לפניך. אבער הכא דא הא חדא לריעותא, דא הא ביי די קידושי אב איז נאר דא איינס לריעותא, דאס וואס איז יעצט א בוגרת. איי זאגן איך זאל שטעלן איי לאמיר אויך זאגן ס'איז דא א חזקה. איך זאל שטעלן די פרוי אויף די חזקה אז עס איז שוין די דער טאג עס ענדיגט זיך די זעקס חדשים נאר דער טאג איז נישטא קיין חזקת בוגרות און עס איז נישטא נישט קיין חזקת נערות ווייל היינט וועט זי זיכער ווערן נשתנה איז אויב ס'נאר דא איין זאך וואס איז יעצט איז א בוגרות זאג איך נישט אז איך זאל זאגן זי איז פריער אויך געוועזן א בוגרות. ביי מקוה זאג איך חסר לפניך, זאג איך פריער האט געפעלט, ווייל ס'איז דא נאך א ריעותא, ווייל די זאך איידער ס'איז מ ד איז ער פריער זיכער געוועזן טמא, ס'האט געהאט א חזקת טמא. רשי. פרעגט די גמרא, ושמואל, און שמואל מאי שנא מחבית, וואס איז דאס אנדערש פון דעם דין וואס מיר האבן געלערנט ביי חבית, וואס דארטן זאגן מיר אזוי ווי די זאך איז יעצט, אזוי איז די זאך פריער אויך געוועזן. דתניא מיר האבן געלערנט, היה בודק את החבית, איינער האט אפגעטשעקט א פאס, להפריש עליה תרומה והולך. אין ערשטן טאג אין חודש האט איינער גענומען א פאס פון וויין, וואס די פאס פון וויין איז טבל, און ער האט באשלאסן אז אויב ער וועט האבן אנדערע וויין טבל, ער וועט האבן למשל א אנדער פאס פון הונדערט לויט, וועט ער זאגן אז אין דעם פאס וואס איך האב אוועקגעלייגט זאלן צוויי לויט פון דארטן זיין תרומה אויף דעם. און אזוי אויך וועט ער כסדר וויסן אז אין דעם פאס וואס ער האט אוועקגעלייגט איז יענער פאס איז תרומה, ביז וואנען ער וועט דארט אפשיידן, ווי מען זאגט, ביז וואנען עס זאל ווערן תרומה. דאס איז די טייטש. ער פארלאזט זיך מיט די תרומה אויף דעם וויין וואס ער האט דארט. ואחר כך נמצאת חומץ. נאכדעם, גייט ער צו לאמיר זאגן דעם דרייסיגסטן טאג אין חודש, זעהט ער אז ס'איז נישט קיין וויין נאר ס'איז עסיג, און וויין און עסיג האלטן מיר דא א איז צוויי באזונדערע מינים, און אויב ס'איז צוויי באזונדערע מינים קען איך ניט אפשיידן קיין תרומה פון עסיג אויף וויין, איז דער דין אזוי. כל ג' ימים ודאי, דריי טאג איז ודאי, איז זיכער, באלד וועלן מיר אפטייטשן די ווערטער מכאן ואילך, אחוץ די דריי טעג ספק, איז דא אין דעם דריי טייטשן, איין טייטש איז דא אין דעם. כל ג' ימים, די ערשטע דריי טאג, ער האט בודק געווען ראש חודש, די ערשטע דריי טעג אין חודש, נאך די בדיקה איז עס זיכער וויין, איז אויב ער האט אין די ערשטע דריי טאג פון חודש פארראכטן טבל, איז עס תרומה, מכאן ואילך. נאך די ערשטע דריי טאג, דעם פערטן טאג האט ער אפגעשיידט, די ערשטע דריי טאג האט ער ניט אפגעשיידט, נאר האט אפגעשיידט, לאמיר זאגן, אין פערטן צי אין פיפטן, איז עס א ספק, ווי איז דער דין פון א ספק? קען זיין אז ס'איז נאך געווען וויין, און אויב ס'איז נאך געווען וויין איז דאס תרומה, אבער איז ממילא און דעריבער קען ער עס נישט עסן. און עס קען אבער זיין אז ס'איז שוין געווען חומץ, און אויב ס'איז געווען חומץ איז די טבל וואס ער האט פארראכטן איז נישט פארראכטן. איז אזוי אויב דארף ער יעצט גיין אפשיידן אויף דעם טבל וואס ער האט פארראכטן. דארף ער אפשיידן, און דאס וואס איז דארטן דא אין דעם פאס דארף ער דארט נאכאמאל אויך אפשיידן, קען זיין ס'איז געווען עסיג איז דאך דארט נישט געווארן קיין תרומה. דאס איז איין טייטש. ס'איז דא א צווייטע טייטש, כל ג' ימים וודאי מיינט מען די לעצטע דריי טעג איז וודאי חומץ, ווייל אויב איך זעה ס'איז יעצט חומץ איז דער חומץ ווערט נישט מיטאמאל, אז ס'זאל זיך דערפילן דויערט דריי טעג, איז אויב ער האט אפגעשיידט תרומות די לעצטן דריי טעג איז עס א וודאי אז דאס איז טבל און א וודאי אז דאס איז נישט קיין תרומה, נאר מכאן ואילך צוריק. דעמאלט איז א ספק, עס קען זיין אז גלייך איין מינוט וואס כ'האב געזען ס'וויין איז עס גלייך געווארן עסיג. תוספות ברענגט אראפ נאך א דריטן אמורא פארהאן אין די גמרא אז כל ג' ימים וודאי מיינט מען אז סיי די ערשטע דריי טעג איז וודאי יין און סיי די לעצטע דריי טעג איז וודאי חומץ, ווען נישט האט דאך געדארפן שטיין אדער כל ימים הראשונים אדער כל ג'. ג' ימים אחרונים, שטייט נאר כל ג' ימים מיינט מען די ערשטע דריי איז זיכער וויין, און די לעצטע דריי איז זיכער חומץ, נאר די מיטלסטע מכאן ואילך ספק. ורמינן האט מען געפרעגט א סתירה, חבית אמקווה, פון דעם דין פון חבית האט מען געפרעגט א קשיא אויף מקווה, מאי שנא פארוואס. דהכא וודאי, דא זאגט ביי מקווה זאגן מיר וודאי, אזוי האבן מיר דאך געלערנט, אפילו עס איז געווען ספק טומאה ברשות הרבים איז אויך טמא, פארוואס איז עס טמא? ווייל נישט די טייטש איז ס'איז ספק טמא, נאר ס'איז וודאי טמא, ומאי שנא דהכא ספק, און פארוואס דא? ביי דעם דין פון חביות זאגן מיר ס'איז א ספק, איך זאג מיר ס'איז ספק און איך זאג נישט אז אויב ס'יעצט חומץ איז ממש פון דעם מאמענט ער האט אוועק גענומען די האנט איז שוין געווען חומץ. ואמר רב חנינא מסוריא, האט רב חנינא געזאגט פון סוריא, מאן תנא חביות, ווער איז דער תנא וואס האט געלערנט דעם דין פון חביות אז ס'איז א ספק? רב שמעון היא, דאס איז רב שמעון דגבי מקווה נמי ספיקא משוי, ער זאגט ביי דעם דין פון מקווה איז א ספק, דאס איז נישט קיין וודאי טמא, און ער וועט זאגן אז אויב ס'איז געשען א שאלה אין ברשות הרבים, ס'איז אריין געפאלן טהרות אין דיע כלים וואס כ'האב געטובל'ט אין דער מקווה אין רשות הרבים, איז וועט עס זיין טהור. דתניא מיר האבן געלערנט, כל טהרות שנעשו על גביו למפרע, אלע טהרות וואס איז געווארן אין דיע כלים, וואס זענען די טהרות וואס די כלים וואס זענען געווארן ריין דורך דער מקווה, למפרע, פריער, אויב איך האב אריין געלייגט אין דיע כלים טהרות בין ברשות היחיד צי איך האב עס אריין געלייגט אין רשות היחיד בין ברשות הרבים, טמאות, ווייל די זאך איז נישט קיין ספק, נאר ס'וודאי טמא. ורבי שמעון אומר, רבי שמעון זאגט, ברשות הרבים, טהורות, ווייל ער לערנט אויך ביי מקווה ס'איז נישט מער ווי ספק, ברשות היחיד, תולין, פארוואס ברשות היחיד תולין, אין אמת'ן מיר זאגן דאך ספק טומאה ברשות הרבים איז טמא, ברשות היחיד איז טמא, נאר רבי שמעון קריגט אויף דעם, רבי שמעון לערנט נישט אפ פון סוטה. די גאנצן דין אז ספק טומאה ברשות היחיד איז טמא לערן איך אפ פון סוטה, אויב נסתרה איז דאך עס נישט מער ווי ספק און דאך האט די תורה גע'אסר'ט, איז א סימן ווייל דארט רשות היחיד, ספק טומאה ברשות היחיד טמא. רבי שמעון זאגט פון דארט איז נישט קיין ראיה, ווייל דארטן אויב ס'איז פריער געווען קינא לה און נאכער נסתרה איז רגליים לדבר. אבל לרבנן, אבער לויט די רבנן. וועל איך זאגן אז דער דין פון חביות האט דעם זעלבן דין ווי מקווה טבל למפרע, אז איך וועל זאגן אז דאס וואס איך האב פארראכטן דורך דעם פאס איז די גאנצע צייט געוועזן חומץ, אויב איך זע יעצט איז עס חומץ, איז עס פריער אויכעט געוועזן די גאנצע צייט חומץ. איז די זעלבע זאך אזוי ווי איך זאג דארטן אז מדהשתא חומץ איז עס געווען חומץ ביז די צייט ווי איך האב עס בודק געווען, זאל איך דא אויך זאגן אז אויב זי יעצט א בוגרת איז זי פריער אויך געווען א בוגרת, וואס איז אנדערש דער דין פון שמואלן פון בוגרת פון דעם דין פון חבית? ענטפערט די גמרא, שאני התם דארט איז עפעס אנדערש, דעריבער נעם איך אהן אז די גאנצע צייט איז דאס געוועסן חומץ, דאיכא למימר העמד טבו טבל על חזקתו ואימר לא ניתקן, ס'איז מיר א ספק צו די טבל איז געווארן פארראכטן צו נישט, שטעל איך די טבל אויף די חזקה און איך זאג ס'נישט געווארן פארראכטן. פרעגט די גמרא אדרבה דו האסט דאך א צווייטע חזקה, העמד יין על חזקתו ואימר לא החמיץ, ממילא דו האסט א חזקה צו א חזקה, דארף עס בלייבן ווי מען זאגט א ספק, אבער נישט איך זאל זאגן אז ודאי החמיץ, ודאי החמיץ קומט דאך ארויס א קולא, ס'קומט ארויס א קולא אז דעם חומץ קען איך טרינקען, איך זאג ס'איז נישט קיין תרומה. זאגט די גמרא, הרי החמיץ לפניך, דו זעסט יעצט אז ס'איז עסיג, איז פריער געווען עסיג. פרעגט די גמרא, הכא נמי הרי היא בוגרת לפנינו, דא דאך אויך די זעלבע זאך, זי איז יעצט א בוגרת, זאגט פריער אויך, זאגט די גמרא ניין השתא הוא דבגרה, פרעגט די גמרא, הכא נמי השתא הוא דאחמיץ, וואס איז די חילוק, זאגט די גמרא, התם תרתי לריעותא, דארטן נו ביי די חבית איז דא צוויי חסרונות, איין חסרון, די פירות האבן א חזקת טבל, איז שוין מער א ספק צו זיי זענען ארויסגעגאנגען פון טבל צו נישט, און אויך איז דא א ריעותא הרי זעהסט דאך יעצט פאר זיך החמיץ. אבער הכא דעריבער זאגט מען דארטן אז אויב צו דעם הרי החמיץ העלפט צו נאך א חזקה נעמען מיר אהן אז די גאנצע צייט איז געווען עסיג. אבער הכא דא חדא לריעותא הוא דאיכא. דא איז נאר פארהאנען איין ריעותא וואס איך זעה איז זי יעצט א בוגרת, זאג איך זאג נישט ווייל זי יעצט א בוגרת ס'איז פריער געווען א בוגרת. זאגט די גמרא נימא כתנאי אז זאגן אין די מחלוקת פון רב און שמואל קריגן זיך תנאים. מיר האבן געלערנט מי מוציא מיד מי. דא איז געווען אזוין שאלה, דער דין איז דאך אז איינער שרייבט אוועק זיינע נכסים, זיין פארמעגן, האט ער געשריבן א שטר ער גיט עס אוועק צו זיין חבר, ער האט גארנישט נישט פאר זיך איבערגעלאזט, איז אויב דער מענטש איז א שכיב מרע, זאגן מיר אז ווען א שכיב מרע הייסט ער איז א קראנקער מענטש, אויב ער איז אויפגעשטאנען פון דער קראנקייט, זאגן מיר אז ער האט עס נאר אוועקגעגעבן ווייל ער האט געמיינט ער וועט שטארבן. קומט אויס אז די מתנה איז נאך נישט קיין מתנה, אפילו ער איז נאך קראנק קען ער נאך אויך האבן פון דעם חרטה, און אויב ער איז א געזונטער מענטש און ער האט אוועקגעגעבן א שטר איז די מתנה א מתנה, און יעצט איז דא א סכסוך, די וואס האבן באקומען די מתנה זאגן ווען ער האט זיי געגעבן די מתנה איז ער געווען א בריא, און ווען ער וויל יעצט חרטה האבן קען ער נישט חרטה האבן. און ער ווידער טענה'ט, ער איז געווען א שכיב מרע, און א שכיב מרע קען דאך שטענדיג חרטה האבן. מי מוציא מיד מי, וועמען זאל איך עס גלייבן? איז דער דין, הוא מוציא מידם, ער, דער, דער, דער נותן המתנה קען נעמען צו פון זיי, בלא ראיה. אפילו דעמאלט ווען זיי האבן געמאכט א חזקה אין די פעלדער דארף ער נישט ברענגען א באווייז ער איז געווען א שכיב מרע, אפילו יעצט איז ער א בריא קען ער זאגן, איך זאג נישט ווייל יעצט איז ער א בריא איז ער פריער אויך געווען א בריא, ניין איך זאג נישט אזוי, נאר איך זאג ער קען פון זיי מוציא זיין. והן אין מוציאין מידו בלא ראיה, זיי קענען נישט צונעמען פון אים, אויב זיי האבן עדות אז בשעת ר'האט זיי געגעבן איז ער געוועזן א בריא קענען זיי עס צונעמען, אבער ער דארף נישט האבן קיין שום באווייז, אין אנדערע ווערטער אז ס'גארנישט נישט דא קיין באווייז איז נישט קיין חילוק צו ער איז א שכיב מרע צו ער איז א בריא יעצט ווען ער האט חרטה קען ער עס צונעמען. דברי רבי יעקב, אזוי לערנט רבי יעקב. זעט איר, דאס איז שוין נישט כרב, לויט רב'ן וואלט איך געדארפן זאגן אז אויב איך זעה ר'איז יעצט א בריא איז ער פריער אויך געווען א בריא. רבי נתן אומר, רבי נתן זאגט, אם בריא הוא, אויב יעצט איז ער א בריא ווען ער האט חרטה, דארף איך אננעמען מסתמא בשעת נתינת המתנה איז ער אויך געווען א בריא, ממילא שטעל איך די נכסים אין די חזקה פון מקבל. עליו להביא ראיה, דארף ער ברענגען א באווייז שהיה שכיב מרע אז ר'איז דעמאלט געווען א שכיב מרע, און אויב ער האט נישט קיין באווייז, נעם איך, זאג איך אז אויב ער איז יעצט א בריא איז ער פריער אויך געווען א בריא, און די מתנה איז א מתנה. ואם שכיב מרע הוא, אויב ר'איז יעצט א שכיב מרע, עליהם להביא ראיה, דארפן זיי ברענגען א באווייז שבריא היה. קומט אויס אזוי, אויב יעצט איז ער א שכיב מרע, איז נישטא קיין שום מחלוקת, אויב יעצט איז ער א שכיב מרע האלטן דאך אלע אז ס'איז נישט דא קיין באווייז דארף מען עס געבן צו דעם נותן, נאר דעמאלט ווען יעצט איז ער א בריא לערנט רבי יעקב כאטש יעצט איז ער א בריא איך זאג נישט ווייל יעצט איז ער א בריא פריער געווען א בריא נאר סבלייבט מיר א ספק און אויב עס בלייבט מיר א ספק גיב איך עס צו וועמען צו נאר צו אים ווייל ס'האט דאך פריער באלאנגט צו אים אזוי זאגט דער רבי יעקב. הוא מוציא מידם בלא ראיה, אפילו ער איז יעצט א בריא, און יעצט ווידער רב נתן, רב נתן זאגט אויב ער איז יעצט א בריא נעם איך אן אז ער איז פריער אויך געווען א בריא דאס ווי רב, נימא וויל מען זאגן רב דאמר כרב נתן, און שמואל דאמר כרב יעקב, זעה איך דאך אז די זאך איז דא א מחלוקת פון תנאים, שמואל גייט נישט נאכן יעצטיגן, נאר איך זאג. קען זיין אז ווי פריער איז כאטש יעצט איז ער א בריא, קען זיין פריער איז ער געווען א שכיב מרע. זאגט די גמרא אמר לך רב וועט דיר אזוי אויך ענטפערן אנא דאמרי אפילו כרבי יעקב איך קען האלטן ווי רבי יעקב עד כאן לא קאמר רבי יעקב התם ווייסטו פארוואס רבי יעקב זאגט נישט דארטן אט די סברא ווייל יעצט איז ער א בריא איז ער פריער אויך געווען א בריא? פארוואס זאגט דארט רבי יעקב אז עס שטייט אין זיין חזקה דאיכא למימר העמד ממון על חזקתו ווייל ער קען זאגן שטעל די געלט אויף די חזקה מרא קמא צו וועמען האט עס פריער באלאנגט צו אים איז באלאנגט עס יעצט אויך צו אים א סימן חזקה. אבל הכא אבער דא אה ווען איז די שאלה דער טאג וואס ענדיגט זיך די זעקס חדשים, מי נימא קען איך זאגן העמד גוף על חזקתו, זאל איך זאגן שטעל אויף די חזקה זאל זיין א נערה, דעם טאג ווי עס ענדיגט זיך די זעקס חדשים האט זי נישט קיין חזקת נערות און זי האט נישט קיין חזקת בגרות ווייל דעם טאג ווערט נשתנה איר גוף. איז פון דער גמרא ברענגט מען א ראיה אין נוגע לגבי אנדערע זאכן, חזקה עשויה לשתנות. ושמואל אמר, און שמואל זאגט, אנא דאמרי אפילו לרב נתן, איך קען האלטן ווי רב נתן, איי שמואל האלט דאך, איך זע יעצט איז זי א בוגרת, איז נישט קיין ראיה אז זי איז פריער א בוגרת, און רב נתן האלט דאך, אויב יעצט איז ער א בריא, נעם איך אן אז פריער איז ער אויך געווען א בריא. זאגט ער אזוי, עד כאן לא קאמר רב נתן התם. ווען זאגט דארט רב נתן אויב דעמאלט ווען ער האט חרטה איז ער א בריא איז ער פריער אויך א בריא דכולי עלמא בחזקת בריאים קיימי די רוב מענטשן זענען געזונטע מאן דקא מפיק נפשיה מחזקה ער וויל זאגן אז ער איז נישט ווי די חז ווי די רוב מענטשן הוי עליה לאתויי ראיה אויב יעצט איז ער א שכיב מרע זעה איך דאך ער איז ארויסגעגאנגען פון די רוב מענטשן. נעם איך אן, ער איז א שכיב מרע פריער אויכעט, אויב אבער יעצט א בריא, פארוואס זאל איך זאגן, וויל ער זיך מוציא זיין פון דעם כלל וואס רוב זענען געזונטע, דארף ער ברענגען א באווייז. אבל הכא, אבער דא אה, מי קא מפקא נפשה מחזקה דקמיה, אבער דא אה, ווען איך זאג א ספק טאמער ס'איז א נערה, טו איך דען איר גיין עפעס מוציא זיין פון עפעס א חזקה? ס'איז דאך דא נאך אסאך נערות וואס דער טאג וואס ענדיגט זיך די זעקס טעג זענען זיי נערות. ס'איז דער היפך ווי אויב איך וועל זאגן אזוי, יא דער ספק נערות איז דא עפעס א חזקה וואס איז געגן דעם. זאגט די גמרא נימא כהני תנאי, מיר וועלן זאגן רב און שמואל קריגן זיך אין די מחלוקת פון די תנאים, מיר האבן געלערנט אין איין ברייתא, קידשה אביה בדרך, דער טאטע האט מקדש געווען זיין טאכטער אויפן וועג, וקידשה עצמה בעיר, און זי האט זיך מקדש געווען אין שטאט, והרי היא בוגרת, יעצט וויל איך בודק זיין צי אירע קידושין זענען קידושין, זעה איך ס'איז א בוגרת. תנא חדא, אין איין ברייתא האָט מען געלערנט, הרי היא בוגרת לפנינו, ס'איז דאָך אַ בוגרת. דעריבער נעמען מיר אָן, אַז דער טאַטע האָט נישט געקאָנט איר מקדש זײַן, איז אירע קידושין קידושין. ותניא אידך האָט מען געלערנט אין אַ צווייטער ברייתא, חיישינן לקידושי שניהם, קען זײַן בשעת קידושי אביה איז זי געווען אַ נערה, איז דעם טאַטנס קידושין קידושין. און קען זיין ווען דער טאטע האט איר מקדש געווען איז זי שוין געווען א בוגרת, איז דעם טאטנס קידושין נישט קיין קידושין נאר אירע קידושין קידושין מאי לאו מיינסטו דען נישט חד כרב, דאס וואס שטייט הרי היא בוגרת לפנינו דיע ברייתא האלט ווי רב וחד כשמואל, און דיע ברייתא וואס שטייט חיישינין לקידושי שניהם זי איז ספק מקודשת קידושי אב צי מקודשת קידושי עצמה איז ווי שמואל. זאגט די גמרא לא ניין איך דארף נישט אזוי א זאגן אידי ואידי כשמואל ביידע ברייתות קענען גיין ווי שמואל כאן במכחישתו דאס וואס שטייט הרי היא בוגרת לפנינו מיינט מען זי זאגט דעם טאטן אז לויט ווי דו זאגסט האסט מיר מקדש געווען איך בין נאך א טאג פריער געוועזן א בוגרת. דעריבער זאגן מיר הרי היא בוגרת לפנינו, איך זעה אזוי דעריבער טו איך איר גלייבן, דעמאלט איז שמואל אויך מודה אז אירע קידושין זענען קידושין נישט דעם טאטנס. כאן בשאין מכחישתו, דאס וואס שטייט אין דער ברייתא חיישינן לקידושי שניהם, מיינט מען, זי לייקנט נישט אפ, זי זאגט זי ווייסט נישט. זאגט די גמרא, ונימא לאמיר זאגן מדמתניתא לא פליגי, אז די בריית'עס קריגן זיך נישט, נאר אזוי האב איך דא אריינגעלערנט, דאס וואס שטייט חיישינן לקידושי שניהם מיינט מען זי לייקנט נישט אפ, און דאס וואס איך זאג נאר אירע קידושין איז קידושין ווייל זי זאגט אז ווען דער טאטע האט איר מקדש געווען איז זי שוין געווען א בוגרת, וועל איך זאגן אזוי ווי די בריית'עס קריגן זיך נישט, אמוראי נמי לא פליגי, די אמוראים קריגן זיך אויך נישט. רב וואס ער זאגט הרי בוגרת לפניך רעדט זיך אז זי לייקנט אים אפ, און שמואל רעדט זיך זי איז נישט מכחיש. זאגט די גמרא ותסברא ווי קענסטו אזוי זאגן אז ס'זאל נישט זיין קיין מחלוקת, הא רב יוסף בריה דרב מנשיא מדוויל, רב יוסף בריה דרב מנשיא פון דער שטאט דוויל, עבד עובדא, האט געטאן א מעשה כוותיה דרב, ער האט געזאגט ס'איז נישט קיין ספק קידושין נאר א זיכערע זאך, אז אירע קידושין זענען קידושין וואס זי האט זיך מקדש געווען ווייל זי איז א בוגרת, ואיקפד שמואל, שמואל האט מקפיד געווען, ויאמר שמואל האט געזאגט, אויף דעם תלמיד אויף רב יוסף'ן האט ער אזוי געזאגט, כולי עלמא, אלע מין, אלע תלמידים דא, כיילי ליה גיט מען זיי אנמעסטן חכמה, כיילי דער טייטש מעסטן, טוט מען זיי מעסטן בקבא זוטא, מיט א קליינע מאס, אלע טוט מען, דער תלמיד האלט. אז אלע גיט מען א קליינע ביסל חכמה, ממילא ווילן זיך נישט פארלאזן אויף זייער חכמה זאלן גיין מתיר זיין א ספק אשת איש. והאי מדרבנן און אים אליין, ער האט אין זיך א ברייטקייט מתיר צו זיין א ספק אשת איש, כיילי ליה מ'טוט אים אנמעסטן חכמה, בקבא רבה, מיט א גרויסע מאס, און ער פארלאזט זיך אויף זיך גיין מתיר זיין, און ער זאגט ווייל יעצט איז א בוגרת אינדערפרי איז זי געווען א בוגרת, ואי סלקא דעתך, און אויב דו וועסט זאגן לא פליגי, זיי קריגן זיך נישט, נאר ווען האט רב געזאגט זיין דין ווען זי לייקנט אפ, און דארט ווען זי לייקנט אפ איז דאך דעמאלט אויך איז שמואל מודה הרי בוגרת לפנינו, אמאי קא מקפיד, פארוואס האט ער מקפיד געווען, דעם דילמא קען מען נישט לערנען. נאר כי עבד עובדא, ער האט דאך געטאן א מעשה במכחשתו, דעם דילמא קען מען לערנען, ס'איז דא א גרסה אין תוספות א צווייטע גרסה, אבער יעצט קען איך דאך נישט לערנען דילמא כי עבד, איך וויל דאך זאגן ער האט געטון ווי רב, און רב האלט, ווען האט רב געזאגט זיין דין במכחשתו, קען איך דאך נישט לערנען דעם דילמא. איז פון דעם אויך א ראיה, ווען איך זעה שמואל האט מקפיד געווען אויב מ'האט געטאן ווי רב, איז א ראיה ס'איז דא א מחלוקת פון רב און שמואל. אמר ליה מר זוטרא לרב אשי, הכי אמר אמימר, אזוי האט געזאגט אמימר, הלכתא כוותיה דשמואל, די הלכה איז אזוי ווי שמואל. רב אשי אמר, רב אשי זאגט, הלכתא כוותיה דרב. והלכתא כוותיה דרב. לכאורה וואס דארף מען גיין פסק'ענען איז דאך דא א כלל הלכתא כרב באיסורי, נאר דא זעה איך דאך אנדערע אמוראים טוהן פסק'ענען ווי שמואל, איז ממילא קען איך דאך מיינען אז דא איז א יוצא מן הכלל, איז די וואס פסק'ענען ווי רב זאגן והלכתא כוותיה דרב. רש"י זאגט די משנה מי שיצא הוא ואשתו למדינת הים. איינער איז ארויסגעגאנגען צוזאמען מיט זיין פרוי אין א ווייטע מדינה, ובא הוא ואשתו ובניו, נאכער קומט ער צוריק מיט די פרוי און זי האט געבוירן דארט קינדער, ואמר, און ער זאגט, אישה שיצאתה עמי למדינת הים, די פרוי וואס איז ארויסגעגאנגען מיט מיר אין מדינת הים, הרי היא זו, דאס איז מיין פרוי. ואלו בניה, און דאס איז אירע קינדער. אין צריך להביא ראיה, דארף ער נישט ברענגען קיין באווייז אז זיין פרוי איז א מיוחסת, לא על האישה, נישט אויף דער פרוי. פארוואס זאגט ער רשי? ווייל מען האט איר שוין בודק געווען ווען ער האט איר חתונה געהאט, איז אין אמת'ן דער דין איז דאך א מילתא דפשיטא. אז אויב האט מען שוין ווען ער האט איר גענומען ווייסט מען זי איז א מיוחסת דארף ער נישט ברענגען קיין ראיה נאר צוליב די סיפא ווייל אין די סיפא שטייט אמאל א דין אז ער דארף יא ברענגען א באווייז אויף די פרוי זאגט ער שוין דא אויף די צווייטע לשון אזוי זאגט דער תוספות יום טוב מיט דעם מען פארענטפערט תוספות קשיא און אויך דארף ער נישט ברענגען קיין ראיה ולא על הבנים נישט אויף די קליינע קינדער וועלכע זענען באהאפטן צו די מאמען. ווייל די קליינע קינדער מסתמא אז איך זעה זיי זענען צוגעבינדן צו דער פרוי איז א סימן אז זי איז זייער מאמע. מיר האבן דאך פריער געלערנט אין א משנה אז מען דארף בודק זיין די דורות, דעם יחוס דארף מען בודק זיין, איז דא אין דעם פאל דארף מען נישט בודק זיין, דאס הייסט אז ער האט געבוירן טעכטער מעגן די טעכטער חתונה האבן מיט א כהן. ווי וועט זיין מתה, די פרוי איז דארט געשטארבן, און ער זאגט ואלו בניה, דאס איז די קינדער פון דער פרוי וואס ער האט דא גענומען א מיוחסת, איז דער דין מביא ראיה על הבנים, ער דארף ברענגען א באווייז אז דאס זענען די קינדער פון דער פרוי, דעמאלט ווייס איך אז די קינדער זענען מיוחסים. ואינו מביא ראיה על האישה, ער דארף נישט ברענגען קיין באווייז אז די פרוי איז געווען א מיוחסת, ווייל מען האט דאך עס שוין בודק געווען ווען ער האט איר דא גענומען. ווי וועט זיין אבער א צווייטע מציאות, אישה נשאתי במדינת הים, ער האט דא ער האט גענומען א פרוי אין מדינת הים, הרי היא זו, דאס איז די פרוי וואס איך האב גענומען במדינת הים, ואלו בניה, דאס זענען אירע קינדער. מביא ראיה על האישה, דארף ער ברענגען א באווייז אויף דער פרוי אז זי איז מיוחסת, ואין צריך להביא ראיה על הבנים, דעמאלט אויף די קינדער וועט ער נישט דארפן ברענגען קיין באווייז, ווייל דא רעדט זיך בנים, קליינע קינדער, וועלכע זיי זענען צוגעבינדן צו דער מאמע. מתה, ער זאגט די פרוי איז דארט געשטארבן. וואס ער האט דארטן גענומען. ואלו בניה, וואס זענען אירע קינדער. צריך להביא ראיה על האישה, דארף ער ברענגען א באווייז אויף דער פרוי אז זי איז א מיוחסת, און אויכעט ועל הבנים, דעמאלט דארף ער ברענגען א באווייז אויף די קליינע קינדער אז זיי זענען די קינדער פון דער פרוי וואס ער האט דארט גענומען א מיוחסת. רש י, אין עוד צריך להבא ראיה לא על האישה שהיא מיוחסת. פארוואס? שכבר בדקוה מ'האט עס שוין בודק געווען, כשנשאה ווען ער האט איר גענומען, ולא על הבנים, ער דארף נישט ברענגען קיין באווייז אז די קינדער זענען געבוירן געווארן פון דער פרוי, כדמוקי בגמרא, ווי די גמרא לערנט עס איין, די קינדער בקטנים הכרוכים אחריה זענען באהאפטן מיט איר, מיט דער פרוי, דבחזקת אמן הן, נעמט מען אן אז דאס איז זייער מאמען.

דאס גייט ארויף אויף דעם פאל אז די פרוי וואס ער האט דא גענומען איז דארט געשטארבן, איז אויף דער פרוי דארף ער נישט האבן קיין באווייז, אבער אויף די קינדער זענען אירע קינדער דארף ער ברענגען א באווייז. מביא ראיה על האישה שהיא מיוחסת, ואינו מביא ראיה על הבנים, שכרוכים אחריה, ווייל זיי זענען דאך צוגעבינדן צו איר איז א סימן אז ס'איז אירע קינדער, און אויב די מאמע איז א מיוחסת זענען דאך די קינדער אויך מיוחסים. מתה, ואלו בניה, ער זאָגט, ער האָט גענומען אַ פֿרױ אין מדינת הים, און די פֿרױ איז דאָרט געשטאָרבן, דאָס זענען אירע קינדער, שאין כאן שום הוכחה, ס'איז דאָ נישטאָ קײן שום באַװײַז, מביא ראיה על האישה שהיא מיוחסת, דאַרף ער ברענגען אַ באַװײַז אױף דער פֿרױ, אַז זי איז מיוחסת, ועל הבנים און אױף די קינדער, שמאותה אישה היו, פֿון דער פֿרױ זענען זײ געװעזן. גמרא, אמר רבה בר רב הונא, האט רבה בר רב הונא געזאגט, וכולן, דאס וואס שטייט אין דער משנה אז ער דארף נישט ברענגען קיין באווייז אויף די קינדער אז די קינדער זענען די קינדער פון דער מיוחס'דיגע פרוי, מיינט מען בכרוכים אחריה, אז די קינדער זענען באהאפטן צו דער מאמע, צו דער פרוי, איז א סימן אז דאס איז, אז דאס איז אירע קינדער. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט, איינער זאגט, אישה נשאתי במדינת הים, די פרוי האט ער גענומען במדינת הים, דארטן ווייס איך נישט צו ער האט בודק געווען צו נישט, מביא ראיה על האישה, דארף מען ברענגען עדות א באווייז אז די פרוי איז א מיוחסת, ואינו צריך להביא ראיה על הבנים, אויף די קינדער דארף מען נישט ברענגען קיין באווייז. דאס שטייט דאך אויך אין דער משנה. נאר די ברייתא איז דא נאך עפעס מוסיף. כאטש מיר זאגן אין צריך להביא ראיה על הבנים, וועלכע מיינט מען דארף מען נישט ברענגען קיין באווייז, ומביא ראיה על הגדולים, אויף די גרויסע קינדער דארף ער יא ברענגען א באווייז אז דאס זענען די קינדער פון דער פרוי וואס איז מיוחסת. ואין צריך להביא ראיה, מען דארף נישט ברענגען קיין באווייז על הקטנים. במה דברים אמורים באישה אחת? ווען זאגן מיר כרוכים אחריה קטנים איז א באווייז אז ס'איז די קינדער פון דער פרוי, ווען ער זאגט ער האט געהאט נאר איין פרוי און דאס איז די פרוי. אבל בשתי נשים, ער זאגט ער האט געהאט צוויי פרויען, און איינע איז געשטארבן, און די קינדער זענען פון דער פרוי וואס איז געקומען יעצט מיט אים, און די קינדער זענען קטנים, און זענען כרוכים נאך דער פרוי וואס כ'האב דא געברענגט, דעמאלט איז דער דין, מביא ראיה על האישה, ער דארף ברענגען א באווייז אויף דער פרוי וואס איז דא געקומען מיט אים אז ס'איז מיוחסת, ועל הבנים, און אויך אויף די קינדער, ועל הגדולים ועל הקטנים, כאטש די קטנים זענען צוגעבינדן צו דער פרוי, ס'קען זיין אז דאס זענען די קינדער פון דער פרוי וואס איז געשטארבן, נאר זי האט זיי געטאן ערציען. מען פרעגט דא די קשיא, זאל איך אים גלייבן מיט א מיגו? ער קען דאך זאגן ער האט נישט געהאט קיין צווייטע פרוי. ענטפערט מען אז דא רעדט זיך אז ס'איז דא עדות אז ער האט געהאט א צווייטע פרוי במדינת הים, איז דאס מיגו במקום עדים. אמר ריש לקיש, האט ריש לקיש געזאגט, לא שנו, ס'איז נישט געווארן געלערנט דער דין אז איך פארלאז זיך אויף די חזקה, דאס וואס כרוכים אחריה איז א סימן ס'איז אירע קינדער, אלא בקדשי הגבול. אויב ער איז א כהן, עסן די קינדער בקדשי הגבול, אויב ער ברענגט א באווייז אויף די פרוי אז זי כשרה לכהונה, פארלאזט מען זיך אז די קינדער הכרוכים אחריה זענען אירע קינדער, און זענען נישט קיין חללים. אבל ביוחסין, לא. אבער אויב ס'איז דא טעכטער כאטש זיי זענען כרוכים אחריה, טארן זיי נישט חתונה האבן צו קיין כהנים, ביז מ'וועט ברענגען א באווייז אז ס'זענען די טעכטער פון דער. ורבי יוחנן אמר, און רבי יוחנן זאגט, אפילו ביוחסין, די חזקה פון כרוכין אחריה העלפט אויך לגבי יוחסין, אז אויב ס'איז א טאכטער מעג זי חתונה האבן צו א כהן, איך נעם אן זי איז נישט קיין חללה. דער ר"ן פרעגט דא, די גמרא האט דאך פריער געזאגט דף ע"ו עמוד ב', אז כל משפחות בחזקת כשרות הן עומדות איז לויט די שיטה וואס דער ר"ן זאגט אז כאטש איך זאג כל משפחות בחזקת כשרות הן עומדות א כהן דארף בודק זיין וועגן חללות בחזקת כשרות איז נאר דא אז ס'איז נישט דא קיין חשש ממזרות איז גוט. די משנה און די גמרא, אבער די וואס זיי לערנען אז עס טוט אפ כל משפחות בחזקת כשרות הן עומדות, אפילו א כהן דארף נישט בודק זיין, וואס איז דער פשט מען דארף ברענגען א ראיה אויף דער פרוי, מען דארף ברענגען א ראיה אויף די קינדער, די חזקת כשרות, זאגט דער ר"ן, קען זיין אז כאטש די רבנן האלטן כל משפחות בחזקת כשרות הן עומדות, דאס איז ווען ס'דא. א חזקת משפחה, אבער דארטן וואו ס'איז נישט דא קיין חזקת משפחה, דעמאלט דארף מען טאקע ברענגען א באווייז אז די משפחה האט א חזקת כשרות. ואזלא ר' יוחנן לטעמיה, ר' יוחנן וואס ער זאגט איך פארלאז זיך אויף א חזקה פון כרוכין אחריה, נעם איך אן זי איז זיין מאמע, גייט לויט זיין טעם, ווייל ר' יוחנן האלט א לגבי די אפילו לגבי דיני נפשות, כאטש ס'איז נישט דא קיין עדות, ס'איז נאר דא א חזקה, פארלאז איך זיך אויף די חזקה, און אוודאי און אוודאי ליוחסין פארלאז איך זיך אויף א חזקה. דאמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, רב חייא בר אבא האט געזאגט פון רבי יוחנן, מלקין על החזקה, א זאך וואס מען איז מחזיק אפילו עס איז נישטא קיין עדות, איז אויף דער חזקה קען איך צוליב דעם געבן עדות ווי די גמרא וועט ווייטער זאגן, סוקלין ושורפין על החזקות, אפילו סקילה צו שריפה גיב איך אויך, וואס דער באווייז מיינער איז נישט קיין עדות נאר מיין באווייז איז א חזקה, ואין שורפין תרומה על החזקות. ווי די גמרא וועט ווייטער זאגן, א זאך וואס איז טמא מכח חזקה, נישט ווייל איך האב א זיכערע באווייז, און ס'האט אנגערירט אין תרומה, למשל א תינוק וואס מסתמא איז ער טמא, ווייל ער זוכט אין די מיסט וואס דארט איז דא נבילות און ס'איז דארט דא טויטע שמונה שרצים, און די קינד האט אנגערירט די תרומה, פארברענט זיך נישט די תרומה, נאר תולה. די גמרא זאגט ווייטער, ווייל איך שטעל די עיסה על חזקת טהרה,

און די תינוק און תינוקת איז זייערע קינדער, און איך האב נישט אויף דעם קיין עדות ברורה, נסקלין זה על זה. אויב דער וואס מיר נעמען אן ער איז א בן איז געקומען אויף דער פרוי, קומט דעם בן סקילה ווייל בא על אמו, און איר קומט סקילה אויכעט וועגן בנה, ונשרפים זה על זה, אויב דער איש איז געקומען אויף דעם בת, כאטש איך האב דאך נישט קיין עדות ס'איז א בת, נאר מכח די חזקה זאגן מיר, קומט זיי ביידע שריפה, איך שטיץ זיך אויף די חזקה. אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא, מעשה באשה, א מעשה מיט א פרוי שבאת לירושלים, וואס איז געקומען אין ירושלים, ותינוק מורכב לה על כתפה, א קינד איז געווען אויף איר אקסל, והגדילתו, זי האט אים ערצויגן, בחזקת, אז דאס איז איר זון. ובא עליה, דער בן איז געקומען אויף דער מאמען, והביאום לבית דין, מען האט זי געברענגט צום בית דין, וסקלום, מען האט זי געגעבן סקילה. לא מפני שבנה ודאי, נישט ווייל איך האב געהאט א באווייז אז ס'איז זיכער איר זון, אלא מפני שכרוך אחריה, נאר די חזקה וואס איך האב געהאט ווען ער איז געווען קליין איז ער געווען כרוך אחריה, און מכח דער חזקה נעמען מיר אן אז דאס איז איר זון. און רבי יוחנן האט פריער געזאגט ואין שורפין תרומה על החזקות, און לכאורה אויף א חזקה גיב איך סקילה און שריפה און נישט פארברענען קיין תרומה אויף א חזקה, נאר מען מיינט צו זאגן ס'דא אזעלכע חזקות וואס אויף דיע חזקות איז מען נישט שורף את התרומה, ווייל ווייטער זאגט די גמרא אז לויט רבי יוחנן אליין איז אויך רבי יוחנן אליין זאגט אז ואלא איזה איזה חזקה לרבי יוחנן ששורפין עליה את התרומה, לויט רבי יוחנן איז אויך דא חזקות וואס שורפין את התרומה, נאר ס'איז דא אזעלכע חזקות וואס מ'איז נישט שורף די תרומה. דאמר רבי שמעון בן לקיש, ריש לקיש האט געזאגט, שורפין על החזקות. ווי די גמרא זאגט ווייטער, א וואס פאר חזקה מיינט מען דא? ס'איז געווען טייג, טהור'דיגע טייג, און מ'האט געפינען א קינד, לעבן דעם טייג און ער האלט אין זיין האנט א שטיקל טייג, און מיר ווייסן אז רוב קינדער איז זייער סדר זיי פארען זיך אין די אשפה, און דארטן אין די גארבעדזש איז פארהאנען נבילות און ס'איז פארהאנען די שמונה שרצים וואס זענען מטמא במותם, און דאס איז דאך א פאקט אז די קינד. האט אנגערירט די עיסה ווייל ער האט ער א שטיקל טייג אין זיין האנט, איז די טומאה פון דער עיסה טומאת ודאי, שורפין על החזקות, איך טוה פארברענען אויף די חזקות פון דעם וואס איך ווייס רוב תינוקות מטפחים. ורבי יוחנן אמר, און רבי יוחנן זאגט, אין שורפין, מען טוט נישט פארברענען אויף דער חזקה. לכאורה, מיר האבן דאך א כלל אז איך גיי בתר רוב, איך לערן דאך עס אפ פון אחרי רבים להטות אז איך גיי בתר רוב, נאר דא איז אנדערש, די עיסה האט דאך א חזקת טהרה, איי מיר זאגן דאך רובא וחזקה רובא עדיף, נאר דאס איז נאר גערעדט געווארן אזא רוב דאיתא קמן דער רוב איז דא פאר אונז, פון וואנען לערן איך אפ דעם דין ביטול ברוב באיסורין בטומאה בטהרה, לערן איך דאך אפ ביי דעם אחרי רבים להטות וואס שטייט ביי די סנהדרין און דארטן אז אויב דער רוב זאגט אזוי, איז אחרי רבים להטות, דארט איז דער רוב דא פאר מיר, דעמאלט איז דאס א שטארקע רוב, זאגן מיר רובא וחזקה רובא עדיף. אבער דא וואס ס'איז א רוב דליתא קמן, זאגט ר' יוחנן אז ס'איז נישט קיין טמא ודאי, נאר ס'איז טמא ספק, און תרומה וואס איז טמא מספק איז תולין, וואס הייסט תולין? לא שורפין ולא אוכלין. רש"י.